א גוט יאר, די וואך איז פרשת דברים, כ'מוז מאכן אן עמערדזשענסי, ס'איז דא א איד וואס הייסט מיילעך לייפער, פרעמישלאנער רבי, זיין טאטע איז אין אנטווערפן געווען פרעמישלאנער רבי, דער מיילעך לייפער דער איז אזוי, דער האט א ספרדישן פיפיק און א רעבישן פיפיק, א ספרדישן איז ווייל די ספרדים. האט מען נישט געקענט זאגן זאל האבן נאר איין ווייב, זיי האבן נישט אנגענומען חרם דרבינו גרשום, און אויכעט א רבי'שן פיפיק וואוינט ער דאך נאר משבת לשבת מיטן ווייב און אזוי טרענט ער ארום א גאנצע וואך, מיר האט געזאגט אן אל על סטוארדעס יארן צוריק אז ער האט שוין מיט אלע שיקסעס פון אל על געטרענט, כ'מיין זיי האבן זיך געלאזט, כ'מיין דעי ווער פרענדס, עניוועי האט זיך דא געעפענט א הכנסת אורחים אויפן טרו וועי, דער וואס האט אים פיינענצירט האב איך אים געבעטן ער זאל עס נישט טון ווייל ס'איז ניס. האט ער זיך אויסגעלאכט, איך מיין נחום ראזענבערג, סתם א משוגענער אין שטאט, האט אים גאט געשטראפט אז ער האט אים צוגענומען דאס גאנצע געלט וואס ער האט פארמאגט, און ער איז געווען זייער רייך, עד כדי כך מ'האט אים געמוזט צאמשטעלן געלט ער זאל חתונה מאכן זיין זון, איך מיין ס'איז געווען זיין יונגסטער זון, ווייל ווי שלמה המלך זאגט אז כל הבא אל אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, און די גמרא דרש'נט עס אויפן פסוק, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, דרש'נט די גמרא ווער ס'וואוינט מיט א אישה זונה איז די סוף גייט ער מוזן זוכן א שטיקל ברויט. האב איך אייביג געזאגט ס'איז נישט נאר ווער ס'טוט עס נאר ווער ס'פיינענצירט די חזירים. עניוועי יענער האט זיך אויסגעלאכט היינט לאכט מיר אונז פון אים. ער האט שוין אויפגעגעבן די הכנסת אורחים אונטערוועגנס. איינמאל קומט ער צו מיר צו ער וויל מיט מיר פארן אויף מאנקטאן קענעדע. איך האב דאך שוין געזעהן וואס ער וויל דא ער וויל זיך דארטן באזעצן און דארט נאכלויפן נאך קינדער צו נאך. פרויען, האב איך שוין אנגעזאגט דעם רב זאלסט געדענקען איין זאך, טאמער קומט איינער מיילעך לייפער רוף שוין די פאליס אן אויף פארוואס איצער איז ער נישט אנגעקומען דארטן, איז ער געפארן יעצט אויף ארץ ישראל, באקום איך אזאלעכע הארעבל טעלעפאן קאלס, א איד קאלט מיך אפ אז ער האט זיינס א קרוב קרוב משפחה, איך וויל נישט זאגן ווי נאנט ווייל אז נישט וועט דאך מיילעך וויסן ווער דאס איז, ער זאגט ער גייט צו צו בחורים ער טשעפעט בחורים ער. טאטשט אן בחורים און ער האט א וועג צוצוגיין און ער איז א קלוגער, ער איז א פרעמישלאנער רבי, ער גייט צו צו א בחור ער זאגט דו זעסט איך זעה ביסט נישט אין די ישיבה איך ווייס פארוואס מען האט דיך ארויסגעווארפן פון די ישיבה עס איז וועגן דעם ווייל אזוי און ער טרייט אים מסביר זיין אז ער איז זיין פרענד ער וועט אים אויסלערנען ווי אזוי ער זאל זיך אויפפירן ער וועט רעדן צום ראש ישיבה ער פארקויפט אים די ברוקלין ברידזש כאטשיג עס איז נישט זיין און בחורים פאלן דערפאר ווייל זיי זעהן דאך נעבעך זענען אויף צרות אז זיי האבן נישט קיין ישיבה נאך א איינמאל צוויי מאל רעדט מיט דעם בחור האט ער אים געוואלט אנכאפן, און דער מענטש איז איינער פון מיינע גרעסטע חסידים, ער הערט אויס יארן יארן הערט ער מיך אויס, און ער האט אויסגעלערנט זיינע קינדער מיט די אייניקלעך, ער האט זיי אויסגעלערנט, איף סאמבאדי וואנטס טו טאטש יו ביים פיפיק, זאלסטו געבן קודם אמאל א זעץ אין פיסק, און נאכדעם זאלסטו זיך נעמען שרייען, און ממילא האט ער נישט געקענט צוקומען צו דעם בחור, אבער דער בחור זאגט אז ער איז צוגעקומען צו אנדערע חברים. עס וויל איך אנזאגן יעצט ארץ ישראל עטס זעהט ס'פאלן מיסלס באמבעס דאס איז ווייל ס'יורה כחץ דער חתם סופר זאגט מ'האט געשאסן ביי די גרעניץ האט ער געזאגט ווייל מ'מאכט מוציא זרע לבטלה און דאס איז יורה כחץ שטראפט דער אייבערשטער צוריק מיט אזאלעכע גאנס ביקסן וואס זענען אויך יורה כחץ. די זעלבע איז יעצט אין ארץ ישראל, ס'איז יעצט בין הזמנים, ס'טוט זיך דארטן, מ'כאפט אן בחורים מיט קינדער, און מ'כאפט אן מיידלעך, מ'מיינט ס'איז א דזשאוק, קומט אזא מיילעך לייפער, ער וואוינט ערגעץ אויפ'ן טרוועי, ער לאזט אלעס איבער און ער פארט יעצט זינדיגן מיט בחורים און מיט מיידלעך, אונז האמיר קעיסעס אויף אים מיט בחורים און מיט מיידלעך. און כ'וויל זאָגן דעם עולם, ווען איינער זעט אים אין אַ שול, אָדער ער זעט אים אין דער גאַס, קודם רופֿט די פּאָליס, אַז ער איז דאָרטן און ער טוט וואָס מע דאַרף נישט. איך וועל דיר צושטעלן וויפֿל מענטשן דו ברויכסט עדות. ווען נאָר נישט, וואָלט איך זיי קענען לויפֿן מיט יעדן ייִנגל צו דער פּאָליס. ס'איז ממש אַ שרעק וואָס דער מענטש טוט, און איך בעט דעם עולם, וואטש אוט פאר הים, מעיק שור יור טשילדרען און דיינע גרענד טשילדרען שטייען אוועק פון אים, און אז ער קומט אריין אין שול געטס אים לכל הפחות דעם זעלבן טריעטמענט ווי עטס געטס פאר מיר, ווען איך זאל אריין גיין אין סאטמארע בית מדרש וועט דאך יעדער שרייען שייגעץ ארויס מנוול, גראדע זאגן זיי מען וועט היינט שוין נישט שרייען, נאר ס'איז דאך אלץ דא איין משוגענער, עטס געדענקטס אלטער משה גאלדבערגער, דער סיגוטער איז געווען זיין מחותן. ער האט אים געלאזט רופן צו א שמחה, און ער האט מורא געהאט צו קומען ווייל ער האט געוואוסט ווער סאטמאר איז און ער האט נישט ליב געהאט צו האבן צו טון מיט די לאו לייפס. די סוף איז געווען, ס'איז געווען ביי מוסף, ר' משה האט געדאווענט אין גרויסן בית מדרש, ס'איז געווען א שמחה, איך מיין ר' אהרן האט דעמאלטס בר מצוה געמאכט א אייניקל צי א חתונה, ער איז געגאנגען אלטער משה און ער האט אנגעהויבן צו שרייען שייגעץ משה ישעי' האגער ארויס! מ'האט אים געגעבן מכות. ס'איז אבער שוין געווארן א דיסטורבענס, ר' משה ישעי' האגער איז זיך אים נישט געקומען דאס, ווייל סוף כל סוף דער סיגוטער האט געפייגערט זיך משדך צו זיין מיט אים, מיר האט געזאגט ר' יאסל שטיינער, קיינער האט דעם איד נישט געוואלט נעמען פאר א מחותן, יעדער האט געוויסט ער איז געווען א מאכיל נבילות און טריפות, סיגוטער רב האט נישט געטראפן א מחותן, ער האט געטראפן איינעם ר' יאסל אשכנזי, פארשטייסטו מיך? און דעם צווייטן האט ער געטראפן דעם נאסוידער מיט א קראנקן זון. א נארמאלן שידוך האט ער נישט געקענט מאכן דער סיגוטער. עניוועי, איז למעשה וויל איך נישט אריין גיין אין סאטמארע שול ווייל אפשר וועט זיין איין משוגענער ס'וועט שרייען וואס פעלט עס מיר אויס, אבער איך וויל זאגן געץ דעם מיילעך לייפער די זעלבע טריטמענט ווי פאר נחום ראזענבערג. ס'איז דא א חברה קדישא מנין אין ירושלים דאס איז אין מאה שערים, ס'איז דארט א אלטער בית מדרש, חברה קדישא דאווענט דארט. האב איך זיי געבעטן פאר א יאר פאר ראש השנה אפשר קען איך קומען דא דאווענען, זאגן זיי ניין, איר זענט אין חרם קומטס נישט. איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר. געץ מיילעך לייפער דעם זעלבן טריטמענט ווי עטס געץ מיר, קיין שום שול לאזט אים נישט אריין, און אז ער קומט אריין אין א שול נעמטס א גבאי מ'זאל אים נאכגיין אין בית כסא און נאכגיין איבעראל ווי ער גייט ביז ער וועט ארויסגיין פון דארט. ער איז א מסוכנ'דיגער מענטש, ער קען אומגליקליך מאכן דיינע קינדער און דיינע אייניקלעך. און מען דארף זייער זייער געהיטן זיין פון אים, ווייל אונז ווייס מען פון צענליגע און צענליגע וואס האט שוין מכשיל געווען און יעצט אליינס אין ארץ ישראל האט ער פרובירט מיט עטליכע קינדער, יעצט היינט איז שוין דער עולם מער צוגעוואוינט צו שרייען שייגעץ, חזיר, און מען האט אויף אים געשריגן, און זיי האבן גראד אפגעקאלט זייערע עלטערן מיט זייערע זיידעס וואס דא גייט פאר, און ס'איז געווארן א מדובר. סאו מיילעך לייפער, פרעמישלאנער רבי פון אנטווערפן, כ'מיין זיין טאטע געווען אזוי דאכט זיך. מיר האט א ברודער וואס רופט זיך אזוי ער איז מסוכן לציבור ער איז א סעקס פריק א מעניאק ער האט נישט קיין ווייב אסאך יארן איך בלעים אים נישט אז ער איז צודרייט נאר איך זאג אים בוחר הרע במיעוטו גיי ס'איז דא אין געוויסע לענדער דו קענסט דיך אויס איבעראל וואו זיי זענען וואס דארטן איז ניס ווען מ'איז אין אויף עידזש איז עס מותר וועסט האבן א פראבלעם מיטן אייבערשטן דאס איז א לאנג טערם פראבלעם דאס איז וועסט אים דארפן ענטפערן ווען מ'עט דיך לייגן אין דר'ערד אריין, באט דא אז דו וועסט אומברענגען א קינד איז א שארט טערם פראבלעם, דער קינד גייט מארגן אראפ פון וועג און וויל ער שוין נישט גיין אין חדר, און נאכדעם איז ער באגראבן אויף א לייף טיים. איך בעט דעם עולם, ער הייסט מיילעך לייפער, פרעמישלאנער רבינ'ס א זון, פון אנטווערפן, א גרוש אסאך יארן שוין, א חזיר, א מנוול, און וואטשטס, אַוט פֿאָר הים. דאָ רעדט צו ענק אַ פֿרײַנד ענקערער, כאָטשיק נישט יעדער האָט מיך אָנגענומען פֿאַר אַ פֿרײַנד, אָבער איך בין ענקער פֿרײַנד, נישט ענקער אײַערע קינדערס פֿרײַנד. איך הײס נחום ראָזענבערג. איך אײַדענטיפֿײ מיך. איך באַהאַלט מיך נישט. איך נעם פֿולי אַחריות. ער איז אַ חזיר און ער האָט פּרובירט מיט קינדער. האָטס אַ פֿרײלעכן טאָג און אַ פֿרײלעכע וואָך, און ס'זאָל זײַן אַ גרינגער תּענית, און דער אייבערשטער זאָל אונדז שוין אויסלײזן פֿון דעם גלות.